בחור'ל טייערע, קום הער דא אן די זייט א מינוט, לאמיר כאפן א קורצע שמועס צווישן פיר אויגן. ביסט היינט אנגעקומען אין ישיבה, איך דארף דיר פרעגן א שאלה, איך מוז באמת פארשטיין. עסן עסטו, שלאפן שלאפסטו. וואס וועט דאס זיין? דו דאווענסט דאך נישט. עסן עסטו, שלאפן שלאפסטו, וואס איז די פלאן? דו לערנסט דאך נישט.
איך פארשטיי מיט אלע גוטע תירוצים אבער כ'האף קיין ברירה נישט, כ'מוז דיר פרעגן דאס.
עסן עסטו, שלאפן שלאפסטו, וואס וועט דאס זיין, דו דאווענסט דאך נישט.
אוי עסן עסטו, שלאפן שלאפסטו, אוי וואס איז די פלאן, דו לערנסט דאך נישט.
אוי טשיר, איך ווייס.

אקעי, כ'האב מיר נישט גערישט אויף אזא תירוץ. זאל איך עס אננעמען פאר יעצט? קוק אבער דאהער, שלום. אויב ס'איז טאקע אזוי ווי דו זאגסט, דו פילסט ווי דו פרובירסט און דו פרובירסט, קומסט נישט אן אין ערגעץ, האב איך פאר דיר נאר איין עצה. שמועס דיך אויס מיט די רבונו של עולם. זאג אים אלעס וואס דו גייסט אדורך. און רעד צו אים קלאר.